פאראן א בריוו פון דעם רעבן רייאץ דער פרידיגע רעבן וואס ער שרייבט וועגן צוויי סארטן חסידים פון דעם אלטן רעבן ער דערציילט אז ס'איז געווען אמאל ביי דעם רעבן מהרש א פארברענגען י"ט כסלו און וואס דעמאלט האט דער רעבן מהרש גערעדט וועגן דעם אז ס'איז דא צוויי סוגי חסידים ער רופט זיי אן א פנימיות'דיגער חסיד און א מקיף'דיגער חסיד. ביידע אמת'ע חסידים, גרויסע חסידים, געווען גאר געהויבענע חסידים, אין הייכע מדריגות אין עבודת השם, אבער איינער האט געהייסן א מקיף חסיד און איינער האט געהייסן א פנימיות'דיגער חסיד. און ער האט פארגעשטעלט צוויי ציורים פון חסידים פון דעם אלטן רבינ'ס חסידים. דער מקיף'דיגער חסיד איז געווען דער חסיד ר' יקותיאל לעפלער. און דער פנימית'דיגער חסיד האט ער געברענגט א דוגמא פון דעם חסיד ר' משה ווילענקער. און ער שטעלט פאר באריכות די די חילוק צווישן זיי. אז ר' יקותיאל לעפלער איז געווען א איש פשוט. ער איז געווען א איד וואס ער האט קאם געווען שווער פאר אים אפילו צו ליינען, ער איז געווען זייער א פשוט'ער אין כשרונות און אין חושים, און ער איז איינמאל געפארן צו דעם אלטן רעבן, און ער איז געקומען צו דעם אלטן רעבן האט דער אלטער רעבן נאך דעמאלט גערעדט די תורות וואס ער פלעגט רעדן, פלעגט ער רעדן בקיצור, דער אלטער רעבן האט געזאגט דעמאלט א תורה, האט גערעדט דעמאלט ענינים וואס שטייט אין תניא. כידוע אז די אלטע רבי בשעת ער האט געארבעט אויפן תניא געשריבן דעם תניא פלעגט ער רעדן אויכעט די מאמרים וואס זענען געווען אויפן סדר התניא און די אלטע רבי האט דעמאלט געזאגט אז ס'דא ביי יעדן אידן צוויי נפשות דער נפש האלוקית איז אין חלל הימני און דער נפש הבהמית געפינט זיך אינעם חלל השמאלי. רבי יקותיאל איז זייער שטארק נתעורר געווארן פון די תורה, און ער האט דערפילט אז ביי אים איז דא דער נפש הבהמית, געפינט זיך אויף די לינקע זייט אויף דעם חלל השמאלי, און ער איז געווען מיט אזא גרויסע התעוררות ביז אז ער איז געוואלט אריינגיין אויף יחידות, דער גבאי האט אים נישט געלאזט אריינגיין איז ער געגאנגען דורכן פענסטער, ער איז ארויפגעקראכן דורכן פענסטער און איז אריינגעגאנגען צום אלטן רעבן אין צימער, דער אלטער רבי האט געהאלטן אינמיטן דאווענען, און ער האט געגעבן א געשריי, רבי, האק מיר אפ די לינקע זייט! דאס הייסט אז דער רבי זאל אוועקנעמען ביי אים דעם חלל השמאלי. דער אלטער רבי האט געענדיגט וואס ער האט געהאלטן דארטן, דער אלטער רבי איז געווען אין א גרויסע דביקות, און דער אלטער רבי האט געזאגט רבונו של עולם ואתה מחיה את כולם, און מיט דעם האט ער אים אריינגעגעבן א נשמה, ער האט אים אריינגעגעבן א ווארימקייט פון געטליכקייט פון אלוקות, אז ער האט פשוט אנגעהויבן טאנצן, ארויסגעגאנגען אויפן גאס און גענומען טאנצן, ס'איז ביי אים געווען א מורא'דיגע התעוררות הנשמה, און פון יעמאלט איז ער געווען באופן כזה. האט אנגעהויבן שפעטער לערנען חסידות, דער מיטעלער רבי האט זיך מיט אים אפגעגעבן, און ער איז עולה געווען במעלות ומדריגות, ער איז געווען פון די גרעסטע חסידים אין השכלה והבנה פון חסידות, אבער ס'איז געווען אויף א אופן, אויף א מקיף'דיגן אופן, פלוצלינג פלעגט אים אריינשיינען, אריינלייכטן די אור הנשמה, פלעגט ער זיך שטעלן טאנצן, און ער פלעגט זאגן אויף רוסיש, דער חסיד איז געקומען. און בשעת ביי אים איז אוועקגעגאנגען די התעוררות, פלעגט ער זאגן, דער חסיד איז אוועק געגאנגען, און עס איז ביי אים געווען זמנים מן הקצה אל הקצה, די זמנים וואס ביי אים איז געווען א גרויסע התעוררות, און ביי אים די הארץ איז געווען מיט א פלאם פייער צו געטליכקייט צו אלוקות, פלעגט ער לערנען חסידות שעות, ער פלעגט קענען דאווענען א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט, ער פלעגט פשוט אפגעבן די שעות אין תורה ועבודה. די טעג וואס ביי אים איז נישט געווען דא דער דער התעוררות פלעגט ער פלעגט ער עפעס אפדאווענען פלעגט ער דאווענען זייער שווער ס'איז אים געווען שווער צו ליינען די ווערטער אפילו ער איז געווען אזוי מיט א קול מן הקצה אל הקצה און דאס איז געווען דער סוג חסיד וואס מ'האט געזאגט אז ביי אים איז געווען א מקיף חסיד דאס הייסט אז זיין גאנצע חסידות איז געקומען מצד דעם אלטן רעבענס א ברכה. א צווייטער חסיד, דאס איז געווען דער חסיד ר' משה ווילענקער. ר' משה ווילענקער איז געווען א איד וואס ער האט פשוט געהארעוועט אויף צוגרייטן זיך צו אריינגיין צום ערשטן יחידות פונעם אלטן רעבן. ווי ער ברענגט אז דריי יאר האט ער זיך צוגעגרייט צו די ערשטע יחידות, און ער האט זיך צוגעגרייט ביגיעת נפש ויגיעת בשר, שפעטער דערנאך אויף יחידות, און דערנאך געבליבן נאך זיבן יאר אראפטראגן די יחידות אין עבודה, און ער איז געווען פון וואס ער האט. וואס דער אלטער רבי האט אויף אים געזאגט אז אז ר' משה האט אויסגעהארוועט מוחין רחבים וכו' וכו', און דאס איז געווען א דוגמא פון א חסיד וואס ביי אים איז געווען אלס דורכגעהארוועט מיט א פנימיות אז ס'האט דורכגענומען אלע זיינע איברים ביז ביז די פרטי פרטים. און אין דעם איז ער מצייר באריכות די צוויי סוגים ווי אזוי אין עבודת החסידות, אז דער אמת'ער דרך אין עבודה פון חסידות חבד אז ס'דארף זיין דווקא עבודה פנימית, עבודה בכח עצמו, דער סדר העבודה וואס א איד דארף זיך נישט פארלאזן אז מלמעלה זאל מען דאס געבן, נאר ער דארף אליין אויסהארעווען די עבודה בכח עצמו. אין דעם ענין, דאס איז בשעת מ'רעדט אין ימי התשלומים פון חג השבועות, איז דאס איז איינע פון די עניינים עיקריים וואס ס'רעדט זיך אין עבודה בכלל אין דעם ענין פון מתן תורה פון חג השבועות, און בפרט אין די ימי התשלומים פון חג השבועות. בשעת מען רעדט בנוגע דעם ענין פון מתן תורה, איז געפינט מען אויכעט דעם ענין אז ס'איז דא ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידישע ספרים, און ס'ברענגט זיך אויכעט אין נאמען פון דעם אלטן רעבן, אז ס'איז דא אין מתן תורה צוויי עניינים, ס'איז דא דער מתן תורה און ס'איז דא די קבלת התורה. ס'איז דא דאס וואס מ'גיט מלמעלה, און ס'איז דא וואס דארף זיין די עבודה בכח עצמו, די קבלה וואס אידן דארפן הארעווען זיך צוגרייטן צו מתן תורה און אויכעט שפעטער די עבודה פון לימוד התורה וואס דארף זיין דורך עבודה ויגיעה. וכידוע דער ווארט וואס ברענגט זיך. וואס דער רבי ריי"צ ברענגט דאס אין די שיחות, אז אז דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט אז אין מתן תורה איז געגעבן געווארן דריי עניינים, אין מתן תורה איז געגעבן געווארן נגלה דתורה, אין מתן תורה איז געגעבן געווארן אויך די סודות התורה פנימיות התורה, און אין מתן תורה איז געגעבן געווארן דער כח אויף עבודה, דאס הייסט אז דעמאלט האט דער אייבישטער געגעבן אידן דעם כח אז זאל קענען זיין די עבודה בכח עצמו. און אויף צוקומען צו די העכסטע טיפסטע גילויים דאס דווקא דורך עבודה בכח עצמו. אט דער נקודה גיבט אונז צו פארשטיין א מורא'דיגער ענין אין גמרא, וואס אז מ'לערנט די גמרא איז דאס נישט פארשטאנדיג לכיורה בהשקפה ראשונה, אבער בשעת מ'קוקט אריין אין דעם אין די מיט די מיט מ'גייט אריין אין דעם עמק הענין זעט מען דא א מורא'דיגער לימוד וואס איז דא אין די גמרא. די גמרא זאגט אין מסכת מנחות אין דף סה, די גמרא דערציילט דארטן אז ס'איז געווען א ויכוח צווישן רבי יוחנן בן זכאי מיט די בייתוסים. די בייתוסים האבן דאך געטענה'ט אז שבועות איז אלעמאל זונטאג. אז עצרת איז אלעמאל ביום ראשון. פארוואס? ווייסט מען דאך אז ביי זיי איז דאך געווען די גאנצע זאך פון ממחרת השבת, אז זיי האבן געטענה'ט אז ספירת העומר איז אלעמאל א טאג נאך שבת. און ממילא ספירת העומר איז אלעמאל זונטאג, איז דער לעצטער טאג דער יום המ"ט, דער לעצטער טאג פון ספירת העומר איז שבת, ממילא קומט אויס אז שבועות איז אלעמאל זונטאג. דערציילט דארט אין די גמרא אז רבי יוחנן בן זכאי האט זיך מתווכח געווען מיט די צדוקים, מיט די בייתוסים, און האט זיי געפרעגט פארוואס איז ביי אייך שבועות זונטאג, און זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן. ביז אז ס'איז געווען דארטן א זקן אחד והיה מפטפט, און ער האט געזאגט, משה רבינו אוהב ישראל היה. ומצד דעם וואס ער איז געווען אוהב ישראל האט ער נישט געוואלט אז אידן עצרת איז דאך א טאג וואס איז מער נישט ווי איין טאג, די גאנצע יום טוב פון שבועות איז דאך מער נישט איין און איינציגער טאג, וכמאמר העולם, וואס די וועלט זאגט דאך אז פסח שבועות און סוכות, איז פסח איז נישטא וואס צו עסן ווייל אלץ איז דאך מ'היט זיך אפ פון אלע מאכלים. איז דא אזא ווארט אין וועלט אז פסח איז נישטא וואס צו עסן, און שבועות איז נישטא ווען צו עסן, ווייל פשוט דער טאג איז זייער קורץ ביז מען גיבט זיך א דריי איז שוין אריבער דער טאג, און סוכות איז נישטא וואו צו עסן ווייל מען האט נישט קיין סוכה, אמאליגע צייטן איז געווען שווער צו באקומען א סוכה און אלע זאכן, איז דא אזא מאמר עולם, על כל פנים זאגט די גמרא אז דער צדוקי האט געזאגט אז וויבאלד אז משה רבינו האט געזען אז עצרת איז מער נישט ווי איין טאג, און מצד דעם וואס ער איז א אוהב ישראל האט ער געוואלט אז אידן זאלן מתענגין לכל הפחות שני ימים, און דערפאר האט ער געזאגט אז עצרת זאל זיין שטענדיג אין זונטיג, ממילא וועט זיין צוויי טעג יום טוב, וועט זיין צוויי טעג א מאכלים און מעדנים און מתענגין מתענגין, אז אידן זאלן האבן עונג צוויי טעג. האט אים רבי יוחנן בן זכאי געענטפערט, אויב משה רבינו אוהב ישראל היה, היאך איחרם במדבר ארבעים שנה, ווי קומט עס אז ער האט זיי מאחר געווען אין מדבר פערציג יאר? דערנאך די גמרא ממשיך אז רבי יוחנן האט אים געזאגט די פסוקים און האט אים מסביר געווען, אבער אין דעם שטיקל גמרא, ס'איז א מאדנע גמרא, וואס איז וואס גייט דא פאר? וואס איז געווען די טענה פון דעם צדוקי, וואס איז געווען דער ענטפער פון רבי יוחנן בן זכאי, און צו דעם דער צדוקי האט געטענה'ט, אדער דער בייתוסי האט געטענה'ט אז משה רבינו אוהב ישראל היה, וואס ענטפערט אים רבי יוחנן בן זכאי? אז מען ליינט בהשקפה ראשונה כאילו רבי יוחנן זאגט אז ער איז נישט געווען קיין אוהב ישראל, מען זאגט אויף אים אוהב ישראל היה היאך איחרן במדבר ארבעים שנה, כאילו אז משה רבינו איז נישט געווען קיין אוהב ישראל, חס ושלום צו זאגן אזא זאך, איז וואס טאקע די הסברה, וואס האט רבי יוחנן בן זכאי געברענגט, וואס ברענגט ער פון די ארבעים שנה במדבר, וואס איז דא די גאנצע מעשה? לערן די גמרא, דאך ס'א גמרא אגדתא, איז רש"י זאגט טאקע אז ער האט אים געענטפערט בקש ווייל ער האט אים געזאגט א שטות האט ער אים געענטפערט מיט א שטות, אבער פארט. גמרא איז דאך חכמתו רצונו של הקדוש ברוך הוא, זיכער איז פאראן אין דעם א עומק לפנים מעומק, איז טאקע פאראן א מורא'דיגע רייכע ביאור פון דעם פון דעם רבי'ן, וואס דער רבי טייטשט וואס איז דא געווען דער דער וויכוח. דער וויכוח איז געווען וואס איז דער אהבת ישראל פון משה רבינו. די בייתוסים און די צדוקים זיי האבן געטענה'ט אז אהבת ישראל מיינט אז מען דארף נאכגעבן, מען דארף מאכן גרינגער דעם לעבן. אז משה רבינו האט אהבת ישראל, גיבט ער אלץ בדרך מתנה. דאס איז געווען זיין טענה. און די טענה איז געווען אז וויבאלד אז תורה איז דאך חמדה גנוזה, שטייט אין מסכת שבת, תורה איז דאך די גרעסטע מתנה, חמדה גנוזה, חכמתו רצונו של הקדוש ברוך הוא, איז במילא נישט שייך אז א איד זאל קענען דאס מקבל זיין מצד זיינע אייגענע כוחות. דאס איז א מתנה וואס דער אייבערשטער האט אוועקגעגעבן, נותן התורה, עס איז א מתנה מלמעלה. און וויבאלד עס איז א מתנה מלמעלה, מילא דארף עס קומען בדרך מתנה. און דאס איז דער ווארט וואס זיי האבן געזאגט, אז עצרת דארף זיין יום פון תענוג, קומען צו גיין בהמשך פון א צווייטן יום פון תענוג. דער גאנצער ענין פון שבת איז דאך אויכעט מתנה טובה יש לי בבית גנזי, שבת איז דאך א ענין וואס דאס איז ס'איז נישטא קיין עבודה, מנוחה, א זמן פון מנוחה, א זמן פון עונג, וואס דעמאלט גיט מען, גיט מען אלץ מלמעלה, און במילא האבן געטענה'ט די צדוקים און די בייתוסים, אז דאס איז די הכנה צו מתן תורה, פון א שבת, פון א יום מנוחה, פון א יום תענוג, פון דארטן גייט מען אריין צו מתן תורה, און מתן תורה איז אויכעט א זאך וואס מען גיט מלמעלה, ס'איז נישט שייך מען זאל, א מענטש זאל קענען אין דעם עפעס אויפטון. און דאס איז טאקע פארבונדן מיט די גאנצע שיטה פון די צדוקים וואס ביי זיי איז געווען מער נישט ווי תורה שבכתב אן תורה שבעל פה, תורה שבכתב בכללות איז דאך א מתנה מלמעלה, דאס איז די אותיות מיט די ווערטער מדויק ווי אזוי דער אייבישטער האט געגעבן, תורה שבעל פה דאס איז דורך יגיעה און עבודה און מתחדש דורך אידן דורך יגיעה וואס תלמיד ותיק עתיד לחדש, מען דארף הארעווען. איז במילא ביי זיי נישטא קיין תורה שבעל פה, זיי גלייבן נישט אין תורה שבעל פה, ווייל ביי זיי איז דער גאנצער ענין התורה איז אלץ מלמעלה. און דערפאר האבן זיי גע'טענה'ט אויכעט אז משה רבינו, דער וואס איז וואס קיבל תורה מסיני, משה רבינו איז געווען א אוהב ישראל, וואס אהבת ישראל מיינט אז מען גיט אלץ מלמעלה, וואס דארף מען זיך הארעווען, וואס דארף מען זיך מוטשען, מען קען אלץ געבן בדרך מתנה, דערפאר האט ער געמאכט אז שבועות זאל זיין זונטאג, אז די תורה זאל געגעבן געווערן בדרך מתנה, אלץ מלמעלה. אויף דעם האט אים רבי יוחנן בן זכאי געענטפערט אז ער מאכט א טעות, רבי יוחנן בן זכאי וואס ער איז געווען פון די ראשי התנאים נאכן חורבן בית המקדש, איז ער האט זיך געקריגט מיט דעם בייתוסי און האט אים געזאגט, אם משה רבינו אוהב ישראל ווי דו טייטשט אהבת ישראל, היאך איחרם במדבר ארבעים שנה. וואס איז דער טייטש? מיר ווייסן דאך אז דער ענין פון די ארבעים שנה במדבר, בפשטות בהשקפה ראשונה איז געווען א עונש, וויבאלד אז אידן האבן זיך פארזינדיגט און זיי האבן געטון חטא המרגלים ווי די תורה דערציילט האט דער אייבערשטער געגעבן זיי א עונש ארבעים שנה ווייסט מען דאך אבער אז די תורה איז נישטא קיין עונשים סתם עונשים נאר דער ענין איז אז דורך דעם וואס אידן זענען געווען מיט משה רבינו ארבעים שנה האבן זיי דעמאלט אויסגעהארעוועט דורך די עבודה וואס זיי האבן דעמאלט געהארעוועט מיט זיך פערציג יאר און בייגעשטאנען די אלע נסיונות מיט די עליות מיט די ירידות און וואס משה רבינו האט מיט זיי מתייגע געווען פערציג יאר, האט ער מחנך געווען אידן אויף ווי אזוי א איד קען צוקומען צו די העכסטע מדריגות על ידי עבודה ויגיעה. דאס הייסט, אידן האבן געקענט אריינגיין אין ארץ ישראל, ווי רש"י זאגט אין דריי טעג, רש"י אין פרשת דברים, שלשה ימים זיי האבן געקענט גיין פון חורב צו הר סיני, און עס ברענגט זיך אויכעט אין פרשת בהעלותך, וילכו דרך שלשת ימים אז אין דריי טעג האט מען געקענט דורכגיין די גאנצע וועג און זיין אין ארץ ישראל, אבער דעמאלט וואלט מען באקומען די אלע זאכן בדרך מתנה מלמעלה. און דווקא די אמת'ע אהבת ישראל פון משה, משה רבינו האט געטענה'ט פונקט פארקערט, צו באקומען תורה, צו באקומען ארץ ישראל דארף זיין דורך עבודה ויגיעה, עבודה בכח עצמו. און דאס איז געווען וואס משה רבינו האט געהאלטן במדבר ארבעים שנה נישט סתם געווען א עונש אויסמאטערן און אויסמוטשען אידן, נאר די אמת'ע אהבת ישראל פון משה רבינו איז צו מגלה זיין די כוחות פנימיים, מגלה זיין די כוחות נעלים די אמת'ע כוחות פון אידן, אז ווי א איד קען דורך זיינע אייגענע כוחות צוקומען צו די העכסטע מדריגות, און על דרך זה טאקע בנוגע צו מתן תורה, דערפאר טענה'ט רבי יוחנן בן זכאי, שבועות דארף אויסקומען דווקא זונטאג, שבועות דארף זיין דורך דעם וואס איז דא די ארבעים ותשעה ימי הספירה, דארף זיין תספרו חמישים יום, דאס הייסט א איד דארף הארעווען מ"ט ימי ספירה, און די מ"ט ימי ספירה איז ווען דאס קומט אויס, און מען דארף הארעווען מיטן נפש הבהמית און מזכך זיין די מידות, און ערשט דעמאלט איז א איד קומט צו דעם גילוי פון מתן תורה, אפילו אז דער יום החמישים ציילט מען נישט, ווי שטייט אין חסידות, דער אלטער רבי ברענגט אין ליקוטי תורה, אז דער יום החמישים באקומט מען מלמעלה נאכדעם וואס א איד האט געטאן אין די מ"ט שערים, דעמאלט גיט מען אים מלמעלה בדרך מתנה, דעם שער החמישים, פון דעסטוועגן תורה זאגט תספרו חמישים יום, אפילו דעם שער החמישים ווערט גערעכנט אז ס'איז געקומען דורך דיין עבודה ויגיעה. דאס הייסט אז דאס וואס די גמרא דערציילט אונז דא די מעשה מיט רבי יוחנן בן זכאי קומט אונז דערציילן ווי אזוי איז דער אמת'ער אופן ווי א איד איז מקבל די תורה, די אמת'ע אהבת ישראל פון משה רבינו איז אז ס'איז נישט נאר מ'גיבט מלמעלה א ברכה און דער צדיק מאכט דיר הייליג און דו באקומסט די זאכן נאר בדרך מתנה מלמעלה. משה רבינו דער אמת'ער אוהב ישראל היה וואס ער האט געהארעוועט מיט אידן אז ביי זיי זאל זיין די עבודה בכח עצמו אויף איבערגיין די נסיונות און זיך מתחזק זיין דורך די אלע עליות וירידות וואס אידן האבן דורכגעמאכט, זענען זיי צוגעקומען צו זיין ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, אויף קענען זיין גרייט טאקע מיט א פנימיות צו אריינגיין אין ארץ ישראל, און על דרך זה צו מקבל זיין די תורה. איז ממילא פון דעם באקומט מען א מורא'דיגע הוראה אין דעם ענין פון די ימי התשלומין פון חג השבועות. ווייל דאס איז וואס מען געפינט אז די ימי התשלומין פון חג השבועות איז דאך א זמן וואס דער אייבישטער האט געגעבן די אלטע ווי די גמרא זאגט אין מסכת חגיגה און ס'ברענגט זיך אין שולחן ערוך וואס דאס איז געווען דער ענין וואס אידן האבן מקריב געווען די קרבנות איז אלע ימי התשלומין וואס מען געפינט וואס אידן האבן מקריב געווען קרבנות אין פסח און אין סוכות איז געווען יום טוב'דיגע טעג. ס'איז חול המועד מן התורה, פסח האט שבעת ימים, ששת ימים, שבעת ימים, סוכות האט שבעת ימים, יום השמיני עצרת ס'איז הייליגע טעג, און אין שבועות איז די ימי התשלומין ימי החול דווקא, ס'איז גראדע נישט קיין הייליגע טעג, ס'איז ימי החול, און דאס איז טעג וואס מצד הלכה, דאס איז טעג וואס מן הדין דאס איז נישט קיין חול המועד'דיגע טעג, ס'איז נישט קיין יום טוב'דיגע טעג, און פון דעסטוועגן איז דאס געווארן ימי התשלומין, און וואס אידן האבן לכתחילה, ווי די גמרא זאגט אין חגיגה, יא, און ס'ברענגט זיך אראפ אויכעט אין הלכה דער גאנצער ענין אז מלכתחילה איז הרבה עשו כבית שמאי, אז מ'האט געברענגט די קרבנות מלכתחילה נאך נאך יום טוב ראשון של עצרת, אין די טעג פון ימי התשלומים, וואס איז געווען וואכעדיגע טעג. ווייל דאס איז די תורה מרמז צו אונז, אז דער ענין פון לימוד התורה איז דאס נישט נאר א זאך וואס איז תלוי מלמעלה, הייליגע טעג וואס מ'גיט מלמעלה, און דעמאלט א איד גיט זיך איבער צו תורה, נאר פארקערט, אז א איד איז אין ימות החול, א פשוט'ער מיטוואך, א פשוט'ער טאג, און א איד ער גיבט זיך איבער צו תורה בעבודה בכח עצמו, און ער הארוועט מיט זיינע אייגענע כוחות, מיט זיין אייגענע יגיעה, און דאס איז די אמת'ע וועג ווי א איד איז בוחר בתורה און בוחר בתורה ובמשה עבדו, דווקא אן דעם וואס מלמעלה גיט מען אים די אלע גילויים, טאקע פון אנהייב איז טאקע דא דער גילוי פון מתן תורה, דאס איז דער ענין פון חג השבועות, אבער דער עיקר מעלה פון מתן תורה איז, וואס א איד איז מתייגע און הארוועט בכח עצמו אויף צו קענען זיין א כלי צו תורה און אויפנעמען תורה מיט זיינע אייגענע כוחות, מיט זיינע אייגענע יגיעה. און דווקא די אייגענע יגיעה, דאס הייבט אויף א אידן צו די העכסטע מדריגות. איך געדענק זוכה געווען זיין ביים רעבן די יאר תשמ"ט, געווען זייער א חודש סיוון, געווען א מורא'דיגע יאר, דער איז געווען אסאך, דער רבי האט דעמאלט אסאך פארברענגט, ס'איז געווען שיחות, יא כמעט יעדע נאכט איז געווען שיחות, נאך נישט נאר יום טוב פון שבועות אליין, אויך טעג פארדעם, די טעג נאכדעם, ס'איז געווען זייער א זייער א פרייליכער זייער א אויפגעהויבענער א מרוממדיגער חג השבועות, ס'איז געקומען צו גיין י"ב סיוון, מוצאי י"ב סיוון, ס'איז אריבער שוין געגאנגען די אלע טעג פון תשלומים, יעצט איז שוין געווען די נאכט מוצאי י"ב סיוון, על פי הלכה ווי די אלטע רבי פסק'נט איז י"ג סיוון זאגט מען שוין תחנון, י"ב סיוון דאס איז דער לעצטע טאג פון אמירת תחנון, אזוי פסק'נט דער אלטע רבי, ממילא איז שוין מוצאי י"ב סיוון איז שוין אריבער די אלע גילויים, דער רבי האט דעמאלט גערעדט א שיחה. געווען זייער אינטערעסאנטע, זייער א ווארימע, זייער רייכע שיחה, און דאס איז געווען די נקודה וואס דער רבי האט דעמאלט אויסגעטייטשט וואס איז דער ענין פון מוצאי י"ב סיוון, געפינט זיך אין אור לי"ג וואס וויל מען פון אונז, וואס זאגט, וואס דארף א איד נעמען, דער רבי האט דעמאלט גערעדט, ס'אדורכגעגאנגען די אלע הייליגע טעג, יא, די אלטע רבי זאגט דאך אין שלחן ערוך אז ס'איז דא די גאנצע צוועלף טעג זאגט מען נישט קיין תחנון, פון א' סיוון טייטשט אויס יעדע טאג וואס איז געווען דער ענין פון דעם טאג, און ער מסביר אז א' סיוון דאס איז געווען ראש חודש, און ב' סיוון נאמר להם ממלכת כהנים, און ג' סיוון איז געווען די הגבל את העם, און ד' סיוון איז געווען ימי פרישה. וכו' די אלע זאכן וואס איז וואס איז פארגעקומען יעדע טאג אין ימי הכנה, שפעטער איז געקומען צו גיין מתן תורה, און שפעטער איז געווען די תשלומים וואס אידן האבן געברענגט די קרבנות איז דאס אויך געווארן הייליגע טעג המשך תשלומים פון מתן תורה, אבער דאס איז אלץ וואס מען גיבט מלמעלה, דאס איז אלץ עניינים וואס מען גיבט אונז אוועק מלמעלה, פרייליכע טעג און הייליגע טעג וואס דעמאלט איז מאיר דער אור פון מתן תורה איז הגם טאקע ימי תשלומין און ימות החול אבער וויבאלד אז אזוי האבן די חכמים מתקן געווען אז דאס איז ימי תשלומין וואס מלכתחילה האט מען געברענגט דעמאלט די אלע קרבנות איז ממילא דאס אויך געווארן טעג וואס מאיר דער אור פון מתן תורה בשעת אבער ס'ענדיגט זיך י ב סיוון האט דער רבי געזאגט און ס'גייט אריין איצטער אין י ג סיוון, איז געענדיגט די אורות, עס האט זיך געענדיגט די הייליגקייט, די קדושה, די הייליגע טעג האבן זיך געענדיגט, ס'הייבט זיך אן איצטער יום יום חיי היום יום, איז איצטער איז דער אבן הבוחן, אז א איד נאך י ב סיוון, ס'האט זיך געענדיגט די ימי תשלומין, און א איד זעצט זיך אוועק און ער לערנט בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות, און ער זעצט זיך אוועק און ער הארעוועט אין לערנען ביגיעה עצומה, אט דא זעט מען אז ער האט טאקע מקבל געווען די תורה. דאס וואס דו לערנסט תורה די טעג פאר שבועות, אדער דאס וואס דו לערנסט תורה אין ימי השבועות עצמם, און אפילו אין ימי התשלומין, איז דאס איז נאך אלץ קען זיין וויבאלד דער אור פון מתן תורה האט געלייכט לייכט אריין ביי דיר, און במילא לערנסטו תורה דאס נישט מצד דיינע אייגענע כוחות. אבער ווען זעט מען אז מתן תורה האט טאקע אויפגעטון דער אמת'ער אויפטו, אז תורה איז געווארן דיין אייגענע זאך, אז דאס קומט אז דו אליין האסט בוחר געווען, דו אליין האסט זיך איבערגעגעבן און דו אליין האסט גענומען תורה און ס'איז געווארן דיינער אייגענע זאך, ובחרת בחיים כי הם חיינו ואורך ימינו, אז בשעת ס'ענדיגט זיך די טעג פון שבועות, און ס'ענדיגט זיך אפילו די ימי התשלומין, און א איד לערנט תורה, זעצט זיך אוועק און דווקא יעמאלט זעצט ער זיך אוועק לערנען ביגיעה עצומה, והתמדה ושקידה, לערנט ער תורה נגלה און חסידות, אט דעמאלט דאס איז דער אבן הבוחן אז ער האט טאקע מקבל געווען די תורה. און דעמאלט בשעת ביי אידן וועט זיין טאקע דער ענין, איז דאס איז וואס עס ברענגט זיך אראפ אין חסידות ברענגט זיך בשם הזוהר, דער ווארט פון יעשה למחכין, ברענגט בנוגע צו גילוי המשיח, וואס שטייט, עין לא ראתה אלוקים זולתך. די גרויסע גילויים און די אלע זאכן וואס וועט נתגלה ווערן לעתיד לבוא אין ימות המשיח, יעשה למחכה לו, והמחכה לו דאס איז ווי דער זוהר טייטשט, מאן דדחקין למילה דחכמתא, אז דווקא דורך די עבודה ויגיעה בכח עצמו וואס א איד הארעוועט אין לערנען און הארעוועט בהתמדה ושקידה ביגיעה עצומה, אט דאס איז דער כח על העבודה וואס מען האט באקומען במתן תורה, און מען ברענגט עס אראפ בפועל אויף הארעווען אין לערנען נגלה און חסידות, און דאס איז דער יעשה למחכה לו אז מען זאל זוכה זיין טאקע בקרוב בימינו זוכה זיין זען די אלע גרויסע מקבל זיין די אמת'ע גילויים פון סודות התורה פון תורה חדשה מאתי תצא ווי רש י זאגט אין אויפן ערשטן פסוק פון שיר השירים עוד עתיד לגלות עליהם אויף מגלה זיין זיי סוד טעמיה מסתר צפונותיה די אמת'ע סודות התורה וואס מען זאל זוכה זיין הערן מפיו של משיח במהרה בימינו אמן.